ברוך השם מסכת נזיר דף מ ה עמוד א' די משנה. אין דער פריערדיגע משנה האבן מיר געלערנט תגלחת טומאה כיצד, דא זאגט די משנה תגלחת הטהרה כיצד, ווען דער נזיר האט געענדיגט די טעג וואס ער האט אויף זיך גענומען נזירות, ווי אזוי איז די תגלחת פון טהרה? היה מביא ג' בהמות, ער האט געברענגט דער נזיר דריי בהמות, חטאת, עולה, ושלמים. ושוחט את השלמים, און ער האט געשחט'ן די שלמים, ומגלח עליהם, ער האט זיך אפגעשוירן נאכדעם ווי ער האט געשחט'ן די שלמים, דברי ר' יהודה, אזוי האלט ר' יהודה, איז. איך לערן עס אפ ווייטער פון א פסוק לערן איך עס אפ ווייל עס שטייט וגילח פתח אוהל מועד און איך קען דאך נישט זאגן אז ער זאל זיך אפשערן אינעווייניג אין דער עזרה ס'איז דאך א בזיון זיך דארט אפשערן טייטש איך וגילח פתח אוהל מועד אז ער זאל זיך אפשערן ביי דעם קרבן וואס ביי דעם קרבן ווערט דערמאנט פתח אוהל מועד איז תוספות פרעגט דא א קשיא. אז ער שחט פריער די שלמים פארוואס אין דער תורה, דער סדר פון די קרבנות איז אנדערש, אין דער תורה ווערט פריער דערמאנט חטאת עולה שלמים, פארוואס האט די תורה מקדים געווען פריער חטאת נאכדעם די עולה? וואס אין אויס האט צו זאגן, דער רב האט א גירסא שחט, נישט שוחט נאר שחט, ס'איז א דין פון דיעבד, און דער רמב"ם פסק'נט עס אויך, דער תוספות יום טוב איז עס מסביר, אויב שחט את השלמים, אויב ער האט געשחט'ן די שלמים, וגילח עליהם, דברי ר' יהודה, ר' יהודה האלט אויך אז דאס ערשטע איז מען מקריב דעם חטאת, נאכדעם איז מען מקריב די עולה, נאכדעם די שלמים, און ווען דארף מען זיך אפשערן? נאך די שלמים, נאר בוודאי נישט די טייטש אז מען שערט זיך אפ נאך די שלמים, ווייל ער האט שוין געשחטן אלע קרבנות, נאר שחט את השלמים, אויב ער האט געשחטן פריער די שלמים, קען מען זיך אפשערן אויף די שלמים אליין. רבי אלעזר אומר, רבי אלעזר זאגט, לא היה מגלח אלא על החטאת, ער האט זיך ניט אפגעשוירן נאר אויף דעם חטאת, שהחטאת קודמת בכל מקום, וואס זאגט ער. וואס זשע זאגט ער ס'לשון קודמת בכל מקום? ווייזט דאך אויס פון דעם אזוי ווי תוס' לערנט אפ פשט אז ער מיינט צו זאגן נישט ווי דו זאגסט אז די ערשטע איז שלמים, נישט בדיעבד, נאר דו זאגסט לכתחילה איז שלמים, אז נישט דארף ער דאך נישט זאגן די ווערטער בכל מקום. אויב מיר וועלן לערנען פשט ווי דער ברטנורא לערנט אז ס'נאר בדיעבד, אבער רבי יהודה לערנט אויך דעם זעלבן דין,

כאטש רב יהודה זאגט דער עיקר איז די שלמים אויף זיי זאל מען זיך אפשערן, און רב אלעזר זאגט דער עיקר די חטאת, אדער בדיעבד איז אלעס גוט. רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, הביא ג' בהמות, דער נזיר האט געברענגט דריי בהמות, ולא פירש, און ער האט נישט ארויסגעזאגט וועלכעס, דער נזיר טהור דארף דאך ברענגען דריי קרבנות, חטאת, עולה, שלמים, שטענדיג איז דא א דין ווען מען דארף ברענגען א חטאת און א עולה, למשל האט מען געלערנט ביי די קינים, איז דא א דין אז מען דארף פריער זאגן אז דאס איז א חטאת און דאס איז א עולה, אדער דער בעל הבית זאגט אדער דער כהן זאגט, ביי די תורים איז דא א דין דער כהן קען זאגן, זאגט ער א חידוש, אז ווי וועט זיין ער האט געברענגט דריי בהמות, האט נישט ארויסגעזאגט, ער האט נאר געזאגט דאס איז פאר די קרבנות פון מיין נזירות, איז הראויה לחטאת, דאס וואס איז ראוי פאר א חטאת, תקרב חטאת, די דריי קרבנות זענען. א כבשה און א כבש און א איל, איז דאס וואס איז ראוי פאר א חטאת תקרב חטאת, איז די משנה טייטש וועלכע איז ראוי פאר א חטאת די כבשה, די כבשה איז דאך גוט אויף שלמים אויכעט, נאר די טייטש איז ביי א נזיר איז די כבשה נישט גוט אויף קיין שלמים, ווייל ביי א נזיר דארף דאך זיין אויף די שלמים א איל, לעולה, דאס וואס איז ראוי פאר א עולה ביי א נזיר די כבש תקרב עולה. לשלמים, דאס וואס איז ראוי אויף א שלמים, תקרב שלמים. תוספות, תגלחת טהרה כיצד מביא חטאת עולה ושלמים ושוחט את השלמים וגילח עליה, ונראה דטעמא, די טעם איז פארוואס זאגט ער מ'שערט זיך אפ אויף די שלמים, משום דרשינן בגמרא מ'דרשנט אין גמרא וגילח פתח אוהל מועד, במה שנאמר בו, ביי דעם קרבן וואס ביי אים ווערט דערמאנט אוהל מועד דהיינו שלמים. אחר שאמר הכתוב אבער דער פסוק זאגט שעל השלמים יגלח, און די מי זה סברה שהיא הקדימה, דעריבער זאגט ער עס פריער איז מען מחשיב די שלמים. והקשה האב איך א קשיא, אם כן למה הקדים חטאת ועולה לשלמים, פארוואס אין דער תורה ווערט דערמאנט חטאת און עולה פאר די שלמים? מען האט דאך פריער מחשיב געווען די שלמים. י. רב אליעזר אומר ס'איז גורס תוספות נישט רב אלעזר רב אליעזר לא היה מגלח אלא על החטאת שהחטאת קודמת בכל מקום לעולה ולשלמים כדאמרינן בפרק כל התדיר, נאך שטייט א דין אז ער האט געברענגט דריי קרבנות כאטש ער האט נישט געזאגט באשטימט ראויה לחטאת כשבה איז א חטאת לעולה כבש לשלמים איל גמרא תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט שטייט אין פסוק וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, דער נזיר זאל זיך אפשערן ביי די טיר פון אוהל מועד, בשלמים הכתוב מדבר, דער פסוק זאגט אז ווען זאל זיך אפשערן, ווען נאכדעם מ'האט מקריב געווען די שלמים, שנאמר וואס ביי שלמים שטייט ושחטו פתח אוהל מועד, אתה אומר בשלמים הכתוב מדבר, דו זאגסט אז מ'דארף זיך אפשערן. נאך די שלמים, או אינו, אפשר מיינט דער פסוק פתח אוהל מועד ממש, ער זאל זיך אפשערן אין מחנה שכינה, אמרת זאג אם כן דו'סט אזוי וועלן זאגן דרך בזיון הוא, ס'איז א דרך בזיון ער זאל זיך אינעווייניג אפשערן, דעריבער דארף איך טייטשן אז דאס וואס שטייט ער זאל זיך אפשערן וגילח הנזיר פתח אוהל מועד מיינט מען נאך דעם קרבן וואס ביי דעם ווערט דערמאנט פתח אוהל מועד. ר' יאשיה אומר ר' יאשיה זאגט אינו צריך איך דארף עס נישט אפלערנען פון קיין סברה הרי אמרה תורה די תורה זאגט לא תעלה במעלות על מזבחי פארוואס כאטש דו גייסט טון די עבודה זאלסט נישט ארויפגיין במעלות ס'איז דרך בזיון און קל וחומר אז דאס איז לדרך בזיון אז ס'איז אוודאי און אוודאי און ווייס איך א קל וחומר אז מ'זאל זיך ניט אפשערן אין דער עזרה. נוסח אחר במדרש בפרשת נשא, דף רמ"ב, דאס וואס איז צוגעשטעלט אונטן בדפוס ישן משנת ת"ע ליתא עד רבי יצחק איז דאס וואס איינגערינגעלט איז אין די אלטע דפוסים נישט דא, נוסח אחר במדרש פרשת נשא, דף רמ"ב, וגילח הנזיר רבי יאשיה אומר בשלמים הכתוב מדבר. או אינו, אפשר מיינט מען טאקע ממש אין פתח אוהל מועד וכו', אם כך אמרה תורה לא תעלה, אידך וכו' קל וחומר לדבר שלא יגלח פתח אוהל מועד, אלא וואו שטייט פתח אוהל מועד בשלמים הכתוב מדבר, רבי יצחק אומר רבי יצחק זאגט אינו צריך, כ'דארף נישט פון דעם אפלערנען, הרי הוא אומר שטייט אין פסוק. ולקח ער זאל נעמען את שער ראש נזרו די האר פון זיין נזירות ונתן על האש און ער זאל געבן אויפן פייער מי שאינו מחוסר דארט וואו עס פעלט נישט אויס אלא נאר לקיחה צו נעמען ונתינה געבן יצא זה אז ער וועט זיך גיין אפשערן ווי מען זאגט אינעווייניג שהוא מחוסר וועט ער פעלן לקיחה נעמען הבאה און ברענגען און נתינה און געבן. דעריבער זאגן מיר אז דארטן וואו מען טוט קאכן די שלמים, דארטן טוט ער זיי אפשערן. איכא דאמרי אנדערע זאגן רבי יצחק אומר בשלמים הכתוב מדבר, ביי שלמים רעדט דער פסוק, אתה אומר בשלמים הכתוב מדבר, דו זאגסט אז דער פסוק רעדט זיך ביי שלמים, או אדער אינו, אפשר איז נישט אזוי, אלא פתח אוהל מועד ממש, אפשר מיינט דער פסוק צו זאגן וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, מען מיינט ממש. זיך אפשערן פתח אוהל מועד, תלמוד לומר שטייט אין פסוק ולקח את שער ראש נזרו, זאגן מיר מקום שהיה מבשל שם היה מגלח, דא וואו ער האט געקאכט דארט האט ער זיך אפגעשארן. אבא חנן אומר משום רבי אליעזר, אבא חנן זאגט פאר רבי אליעזר'ן, שטייט אין פסוק וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, און ער טוט לערנען אז מען דארף אפשערן איז אויף א חטאת, אויב דער אפשערן איז אויך ביי דעם חטאת, וואס איז די טייטש פון פסוק וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, בשלמא איך האלט מען שערט זיך אפ ביי שלמים, טייטשן מיר ביי דעם קרבן וואס ווערט דערמאנט פתח אוהל מועד, אבער ער האלט מען שערט זיך אפ ביי א חטאת, אזוי לערנט דער רא"ש פשט, דעריבער טוט ער טייטשן כל זמן שאין פתח אוהל מועד פתוח אינו מגלח. אז מען מיינט צו זאגן וגילח הנזיר אויב פתח אוהל מועד אז די טיר פון אוהל מועד איז אפן, איז דאך אויך דא א דין לגבי שחיטת התמיד איז אויך פאראן דער דין. רבי שמעון שזורי אומר, רבי שמעון שזורי לערנט אז ממש דארף מען זיך אפשערן אינעווייניג אין דער עזרה, און ער זאגט וגילח הנזיר פתח אוהל מועד נאר דער נזיר שערט זיך דארט אפ, ולא נזירה, אזוי זאגט דער רא"ש פשט, ער זאגט דלפני אוהל מועד היה מגלח, ווייל אויב כ'זאל זאגן לאו דווקא ביי אוהל מועד, מען שערט זיך אפ ערגעץ אנדערש, קען מען זיך דאך שוין אפשערן במקום צנוע אויכעט, דעריבער פארוואזשע זאל איך זאגן נאר דער נזיר נישט די נזירה, ער לערנט וגילח הנזיר פתח אוהל מועד ולא נזירה. שמא טאמער יתגרו בה פרחי כהונה טאמער די פרחי כהונה וועלן מהרהר זיין. אמר לו האט ער אים געפרעגט לדבריך לויט דיר נאך דו האסט מורא שמא יתגרו בה פרחי כהונה סוטה תוכיח גיב א קוק ביי דער סוטה דכתיב בה וואס דארטן שטייט. סוטה תוכיח, דכתיב בה שטייט אויך ביי סוטה והעמידה לפני ה' ולא חיישינן און כ'האב נישט קיין מורא שמא יתגרו בה פרחי כהונה, ממילא קען איך דאך נישט טייטשן ווי דו זאגסט מצד דעם וגילח הנזיר ולא נזירה, ווייל זעסט דאך אז כ'האב נישט קיין מורא פאר דעם. אמר להן האט ער גענטפערט, פריער געשטאנען אמר לו, האט דאך א יחיד געזאגט צו אים, דארף דאך דא שטיין צוריק אמר לו, דעריבער פריער גורס זיין אמרו לו, אמר להן האט ער זיי גענטפערט ס'איז א חילוק, זו כוחלת ופוקסת, א נזירה איז כוחל, טוט זיך כוחלת באשמירן דארטן מיט קאסמעטיק, פוקסת טייטשט דאך אויך דארט די האר טוט מתקן זיין, דעריבער האב איך מורא אין שמא יתגרו בה פרחי כהונה זו אינה כוחלת ופוקסת, אבער דארטן ביי א סוטה ווערט דאך דערמאנט מ'האט צוגעבינדן חבל המצרי למעלה מדדיה פארוואס? כדי זאל ווערן פארמיאוסט, דעריבער האב איך ביי א סוטה נישט קיין מורא אין שמא יתגרו בה פרחי כהונה. תוספות. ברוך השם מסכת נזיר, דף מ"ה עמוד ב, די ערשטע משנה. זאגט די משנה, די משנה איז א המשך צו די פריערדיגע משנה, עמוד א' איז געווען די משנה תגלחת הטהרה כיצד, ווערט דארט דערמאנט וועגן די קרבנות, יעצט זאגט נאך די משנה, דא רעדט זיך ביי א נזיר טהור תגלחת הטהרה היה נוטל שער ראש נזרו, דער נזיר האט גענומען די האר פון זיין קאפ נאכדעם ער האט זיי אפגעשוירן, ומשלח תחת הדוד, און ער האט זיי ארונטערגעלייגט אונטער דעם קעסל וואס אין דעם קעסל האט מען געקאכט שלמים, ואם גילח במדינה. לא היה משלח. איז דא דא אין דער משנה צוויי גרסאות, אנדערע לערנען ואם גילח במדינה לא היה משלח תחת הדוד אזוי ווי עס שטייט ביי אונז, און אנדערע לערנען ואם גילח במדינה היה משלח תחת הדוד, איז לכאורה אזא חילוק דארף דאך זיין עפעס א נפקא מינה לדינא, נאר ס'איז נישט קיין שום נפקא מינה לדינא, לויט ווי ס'איז אונזער גרסה דא אם גילח במדינה, טייטש תוספות במדינה מיינט מען אויסער ירושלים, אויב האט זיך אפגעשוירן אויסער ירושלים, לא היה משלח תחת הדוד, ווייל מיר האבן דאך געלערנט עמוד א', איך לערן אפ פון א פסוק אז עס דארף נאר זיין ולקח ונתן מי שאינו מחוסר אלא לקיחה ונתינה, יצא זה שהוא מחוסר לקיחה. און אוואו עס דארף נאך קומען ברענגען אויך, ווייל די שלמים האט מען דאך נישט געטארט ארויסטראגן פון ירושלים, איז דאך דא א ארבעט מען זאל עס אריינברענגען, איז אויב איך טייטש ואם גילח במדינה חוץ לירושלים דארף איך לערנען לא היה משלח תחת הדוד, ווי עט אבער זיין אז איך וועל טייטשן ואם גילח במדינה טייטשן אנדערע מיינט מען במדינה ווערט אנגערופן אויסער די עזרה, איז דעמאלט די טייטש, אוואו האט ער זיך אפגעשוירן? אין ירושלים, דעמאלט היה משלח תחת הדוד. במה דברים אמורים, דאס וואס מיר האבן פריער געלערנט אין דער משנה נאר גערעדט געווארן בתגלחת הטהרה, ווען א נזיר טהור שערט זיך אפ איז דא א דין אז ער זאל לייגן די האר תחת הדוד, אבל בתגלחת הטומאה? א נזיר טמא האט זיך אפגעשוירן, לא היה משלח תחת הדוד, ביי אים נישט דא דער דין, ביי א נזיר טמא איז נישט געווען קיין שלמים, נאר ס'איז געוועזן דארטן דער אשם, דער אשם איז דאך אויך געווארן געקאכט. ר' מאיר אומר, ר' מאיר זאגט, הכל משלחין תחת הדוד. ביי אלעמען איז דא דער דין, חוץ מן הטמא שבמדינה בלבד, א טמא, א נזיר טמא האט זיך אפגעשוירן דעם זיבעטן טאג, איז זאגן מיר ביי אים איז נישט דא דער דין אז אויב ער האט זיך אפגעשוירן במדינה, דעמאלט נישט אין דער עזרה, דעמאלט דארף ער עס נישט ווארפן תחת הדוד. תוספות.

ביי דעם פסוק פון וגילח ווערט זיך דערמאנט וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, האט מען דאך פריער געזאגט עמוד א' לאו פתח אוהל מועד קאמר כדדרשינן בגמרא, ס'דא א מאן דאמר וואס האלט יא אזוי, לויט רבי שמעון שזורי ווי דער ראש לערנט פשט האט מען דאך יא און מיינט מען טאקע ממש. לא היה משלח תחת הדוד, אויב מ'האט זיך אפגעשוירן במדינה האט מען נישט געלייגט אונטער די שלמים נאר, ווען מכל מקום פשיטא ליה לתנא, דאס איז א זיכערע זאך צום תנא, דאהני פשטיה דקרא וואס כאטש מיר זאגן דאך אז דאס וואס שטייט על פתח אוהל מועד איז לאו דווקא, אבער עס טוט אויף, דער משמעות ווייזט אויס דבירושלים הוא מגלח. ער דארף זיך אפשערן אין ירושלים, און דאס וואס שטייט דא אויף במדינה אין דער משנה מיינט מען חוץ לירושלים, ואם היה מגלח בגבולין לא היה מגלח תחת הדוד, דכתיב בקרא, שטייט אין פסוק וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, ולקח את שער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים, הייסט עס אז דארף זיין לקיחה, נעמען די האר, און נאכדעם זאל זיין נתינה, ואיכא תנא דדריש בגמרא דרשנט א תנא אין גמרא יצא זה שמחוסר חוץ די לקיחה דארף נאך אויך זיין הבאה און נתינה והכי נמי דא אויך אויב ער האט זיך אפגעשוירן חוץ לירושלים און די שלמים זענען דאך געוועזן אין ירושלים מחוסר הבאת שערו מחוץ לירושלים פעלט דאך עס הבאה מען דארף עס ברענגען פון א אנדער רשות לתתם צו געבן זיי תחת דוד השלמים בירושלים. און ביז אהער האבן מיר געלערנט דעם דין פון תגלחת טהרה, אבל תגלחת טומאה לא היה משלח תחת הדוד, דא איז דאך נישט דא קיין שלמים, נאר מען מיינט דוד של אשם נזיר טמא, די קעסל ווי מען האט געקאכט דעם אשם נזיר טמא, וחטאת העוף שלא תלה הכתוב נתינת שער תחת הדוד, אין פסוק ווערט נישט דערמאנט וואס איך לערן אפ ווייטער אז מען דארף לייגן תחת הדוד פון א פסוק וועלכע האט דאך געזאגט אט ווערט דאס נישט דערמאנט נאר אלא נאר בטהור רב מאיר אומר רב מאיר זאגט הכל משלחין תחת הדוד בין נזיר טהור במקדש או במדינה חוץ מן הטמא שבמדינה ובגמרא אמרינן מפני ששערו נקבר ווייל א שער נזיר טמא איז אסור בהנאה מען דארף עס קובר זיין וכן שילהי תמורה ווערט דארט אויך אזוי דערמאנט אז מען דארף קובר זיין דאס די האר פון דעם נזיר טמא אבל קשה מיר איז שווער מנלן דנקבר פון וואנעט ווייס איך דנקבר. וצריך עיון. גמרא, אין דער משנה האמער געלערנט היה נוטל שער ראש נזרו, תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, משלים געווען דאס וואס ווערט נישט דערמאנט אין דער משנה, ואחר כך, נאכדעם ער האט גענומען די האר, נוטל את הרוטב, נעמט ער די יויך אין וואס האט זיך געקאכט די שלמים,

פון חטאת און פון אשם יצא האט ער אויך יוצא געווען. פרעגט די גמרא, מען רעדט דאך דא, פרעגט די גמרא, אשם בנזיר טהור מי איכא, ביי א נזיר טהור איז נישט דא קיין אשם, א נזיר טהור האט מען געלערנט ברענגט נאר א א עולה מיט א חטאת מיט שלמים, אמר רבא האט רבא געזאגט הכי קאמר, ער זאגט אזוי, ואם נזיר טמא משלח תחת הדוד של אשם, אז דער נזיר טמא טוט ווארפן די האר אונטער דעם קעסל פון אשם, יצא, דאס גייט לויט דעם מאן דאמר וואס ער לערנט פון דער משנה דער תנא קמא, אז ביי תגלחת הטהרה איז נאר דא דער דין תחת הדוד, אבער ביי תגלחת הטומאה לא היה משלח תחת הדוד, און ווי אז איינער האט יא געווארפן האט עס נישט קובר געווען איז ער אויך יוצא. פרעגט די גמרא, מנא הני מילי, פון וואנעט ווייסן מיר דאס וואס שטייט דא אין דער ברייתא אז ער נעמט פון דער רוטב און ער גיסט ארויף אויף די האר? אמר רבא, האט רבא געזאגט, אמר קרא שטייט אין פסוק, אשר תחת זבח השלמים. איז דאס ווארט תחת זבח השלמים איבריג, זאגן מיר תחת, אונטן זאל זיין זבח השלמים, דאס הייסט מזבחו פון דעם זבח פון די שלמים יהא תחתיו, זאל זיין אונטן, פון וואנעט זשע ווייס איך רוטב? איז דער רא"ש זאגט דא, ווייל איך קען נישט זאגן מען זאל נעמען די פלייש, ווייל די פלייש כל זמן ס'ראוי צו עסן קען מען זאל מען עס נישט פארברענען. ואם שילח האט מען פריער געלערנט ואם שילח תחת הדוד של חטאת, ער האט געווארפן די האר אונטער דעם קעסל פון חטאת, יצא האט ער יוצא געווען. מאי טעמא? אויב ווידער אז אין פסוק ווערט דערמאנט שלמים, פארוואס זאגן מיר ער האט עס געלייגט אונטער דא ווי מען קאכט די שלמים האט ער אויך יוצא געווען? ענטפערט די גמרא, אמר קרא שטייט אין פסוק זבח, אין פסוק ווערט דערמאנט אשר תחת זבח השלמים, לרבות קומט מיר מרבה זיין את החטאת ואשם, לכתחילה דארף טאקע זיין שלמים ווייל עס שטייט בפירוש, נאר בדיעבד איז גוט אונטערן קעסל פון חטאת ואשם. פרעגט די גמרא, והא אפיקתיה להאי זבח מרוטב, איך האב דאך פריער געזאגט אז דעם זבח דארף איך האבן תחת זבח אז אונטן זאל זיין פון דעם רוטב, וואס זשע זאגסטו אז דער זבח גייט מיר מרבה זיין חטאת און אשם, ענטפערט די גמרא אם כן, אויב דער פסוק זאל נאר מיינען רוטב, לימא קרא זאל דער פסוק זאגן זאל שטיין מרוטב זאל שטיין מרוטב השלמים, מאי זבח, אז שטייט זבח שמע מינה, איז א ראיה לרבות חטאת ואשם אז אויב דער נזיר האט געלייגט די האר אונטער דעם חטאת ואשם האט ער יוצא געווען. פרעגט די גמרא, ואימא אפשר כולה לחטאת ואשם הוא דאתא, אפשר קומט מיר דער גאנצער פסוק נאר זאגן דאס א אז אויב ער האט געלייגט די האר תחת חטאת ואשם האט ער יוצא געווען, און נישט דער פסוק גייט מיר דערציילן אז מען זאל געבן פון רוטב ענטפערט די גמרא, אם כן אויב אזוי לימא זאל מען שטיין שלמים וזבח, דער תחת זאל נישט שטיין לעבן דעם זבח, וואלט איך דעמאלט געוויסט אז ס'גייט מיר מרבה זיין חטאת ואשם, מאי זבח השלמים דארף מען אויך צוקומען צו דעם רא"ש, ווייל דער זבח שטייט נאנט צו דעם תחת, שמע מינה תרתי, אז דער פסוק מיינט אויך צו זאגן צו דרשענען אז אונטער די שלמים זאל ער געבן פון דעם זבח. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט הכל היו משלחין תחת הדוד, חוץ, וואס הייסט הכל? אלע, סיי א נזיר טהור סיי א נזיר טמא, חוץ מטמא שגילח במדינה, א טמא האט זיך אפגעשוירן אין מדינה, מפני ששערו נקבר, דברי ר' מאיר, אזוי לערנט ר' מאיר, די זעלבע במדינה, לויט ווי תוספות טייטשט במדינה מיינט מען אויסער ירושלים, איז די זעלבע זאך האט ר' מאיר געזאגט ביי אונז אין דער משנה. ר' יהודה אומר, ר' יהודה זאגט, טהורים כאן וכאן היו משלחין, די טהורים, כאן וכאן, צי ער האט זיך אפגעשוירן אין מקדש צי אין מדינה, האבן זיי געלייגט די האר תחת הדוד, טמאים, כאן וכאן, לא היו משלחין. איז ווער איז דאס ווער? דאס איז אין דער משנה האט מען נישט געהאט קיין אזוין תנא, ווייל אין דער משנה זאגט דאך דער תנא קמא, אבער תגלחת הט. וואס זאגט די תנא קמא אין דער משנה אז ביי אפילו ביי תגלחת הטהרה איז דארף אויך זיין ווען דווקא אויב ר'האט זיך אפגעשוירן נישט במדינה ואם גילח במדינה שטייט דאך לא היה משלח תחת הדוד וחכמים אומרים און די חכמים זאגן הכל לא היו משלחין תחת הדוד קיינער נישט חוץ מן טהור שבמקדש מפני שנעשה כמצוותו, ווייל עס איז געווארן געמאכט ווי די מצוה איז. תוספות.